שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסאטשוסעטס.

וועמעס וואונדערבארע שילדערונגען פון ווילנער לעבן און ווילנער טיפן נערן אונזער בענקשאפט נאך ווילנע און אונזער צוגעבונדנקייט צו דער ווילנער אידישער פארגאנגענהייט. די ווילנע וואס קארפינאוויטש באשרייבט איז א זייער אייגנארטיגע ווילנע. ס'איז ניט גראדעס ווילנע פון רבנים, דיינים,

וואס איר ארכיטעקטור פלעגט מען קומען באוואונדערן פון נאענט און ווייט, מיט דער בארימטער סטראשון ביבליאטעק און איר לעגענדארן ביבליאטעקאר חייקל לונסקי עליו השלום, וואס פלעגט צוציען פארשער און געלערנטע פון אלע שיכטן פון פאלק. דער שולהויף איז געוועזן די היים פון א גרויסער צאל בתי מדרשים און קלויזן, ווי דעם גאון'ס קלויז, די קאבראנישע שול, דער פאליש, די מאלארסקע קלויז, אפילו א חסידים שטיבל האט זיך געפונען אין דער דאזיגער מתנגדישער פעסטונג. און דאס האב איך בלויז אויסגערעכנט בלויז א פאר פון די גרויסע צאל פלעצער וואו אידן האבן געדאוונט, געלערנט און זיך פארזאמלט. קארפינאוויטש'ס טיפן זענען די שטילע און ניט אזעלכע שטילע משוגעים,

זיינע העלדן זענען די פורמאנעס און די טרעגערס, די האלבע אונטערוועלט און אפילו די ריכטיגע אונטערוועלט, מיט איר פארשטייער זעליג בעל טובה, וואס אין ווילנע האט מען אים גערופן מיט נאך אן אנדערן נאמען, זעליג חנה באבקעס. ער פירט ארויס דאס גאסן מיידל וואס דרייט זיך ארום איבער די גאסן זוכן א קונד. דאס גאסן מיידל וואס זוכט אויך א שענערע פארם פון לעבן, ספעציעל ווען עס דוכט זיך איר אז א פאעט, אן אינטעליגענט, ווייזט איר ארויס אביסל אויפמערקזאמקייט. ער מאלט די פישערקעס און די מארק הענדלערקעס מיט זייער ספעציפישער און פארביגער שפראך, מיט זייערע ווערטלעך און זאפטיגע קללות וואס האבן צו זיך קיין גלייכן ניט געהאט און וואס זענען אונטערגעגאנגען צוזאמען מיט זייערע באשעפערס.

אברהם קארפינאוויזש האט זיך געלערנט אין דער ווילנער אידישער רעאל-גימנאזיע. די מלחמה יארן האט ער דורכגעמאכט אין רוסלאנד, און אין נײַנצן פֿיר און פֿערציק איז ער צוריקגעקומען קיין ווילנע, פון וואנענט ער איז אוועק מיטן שטראם פון דער שארית הפליטה איבער אייראפע און ציפערן אויפן וועג קיין ארץ ישראל. אין מדינת ישראל, וואו ער לעבט זינט

אזוי ווי איר ווייסט שוין ווער איך בין, וועל איך ניט רויבן ביי אייך אייער צייט, און איך וועל איבערגיין צו דעם רעפעראט וואס איך האב צוגעגרייט פאר אייך. דאס איז א רעפעראט וואס איז צוגעגרייט געווארן ממש כדי זיך צו טרעפן מיט אייך, מיט א ווייטן אידישן קיבוץ, מיט א הארציגן אידישן קיבוץ, און ס'איז ניטא קיין גרעסערע פרייד צו שפיגלען זיך אין אייערע פענימער און רעדן פאר אייך. איך וויל אייך דערציילן ווי מיר זיינען אומגעגאנגען איבער ווילנע מיט אנגעשפיצטע אויערן צו יעדן פייף פון א לאקאמאטיוו. די ווייט האט אונז געלאקט. דערווייל האבן זיך אונזערע יונגע פיס געטראגן איבער אלע היגלען וואס רינגלען ארום די שטאט. מיר האבן זיך געווייקט אין די זומערדיקע וואסערן פון דער וויליע. דער טייך האט צעשניטן די שטאט אויף צווייען. און מיר האָבן ניט געוווּסט וווּ פֿריִער צו לויפֿן און פֿאַרװעבן אין װאַלדיקן שפּינװעבֿ דאָס אייגענע פּנים, כּדי אַף אַ רגע צו שטילן די בענקשאַפֿט. און, מײַנע פֿרײַנד, די בענקשאַפֿט, נאָך װאָס? נאָך אַלץ, װאָס אַ יונג האַרץ האָט געקלאַפּט, װײַל מײַן היימשטאָט װילנע, האט געגעבן אלע מעגליכקייטן צו חלומ'ן ברייטע חלומות אויף אירע שמאלע גאסן, ווייל ווילנע איז געווען איין שטיק נאטור חדוה. דער וויליע טייך האט אונז געבראכט דעם גרוס פון טיפע ווייטע וואסערן. אינעם זאקרעטער וואלד האבן מיר געקילט אונזער צעהיצטן דמיון.

שטיקן פרוכט וואס הייסט אידישע ליטעראטור. איך זע אים חיים גראדע אין א ווינטערדיגן טאג מיט א היטל וואו די אויערן לאפן זיינען האלב אראפגעלאזט, און א רויטן וואלענעם שאליק מיט אויסגעפוצטע און אויסגעצופטע פרענזעלעך. דאס רויטע פארב האט געמיניעט און גע'כישופ'ט פאר די יוגנטליכע אויגן יענע טעג, פאר אונז אלעמען.

צו חלומות פון אלע קאלירן און שאטירונגען, פון צעשטורעמטן רויט ביז דעם אויסגעבענקטן בלוי-ווייס. די יוגנט איז געגאנגען איבער גרענעצן צו א לאנד וואס האט צוגעזאגט מקיים צו זיין אלע אויסגעחלומטע אידעאלן,

דער ווילנערישער גייסט. דער ווילנערישער גייסט איז תמיד צעשפרייט געווען איבער גארער וועלט, און חיים גראדע איז געשטאנען אויפן ווילנער שולהויף און געזוכט וועגן צום הימל. ער איז נאך אלץ נישט געווען שווה בשווה מיט דעם באשעפער. נאך יארן ישיבה אין ראדונץ אין ווילנע, איז ער נאך אלץ נישט געווען זיכער וועלכן וועג אויסצוקלייבן כדי צו זיין נאנטער צו דעם אבסאלוטן אמת וואס נעסטיגט אינעם פויסט פון דער השגחה עליונה. האט ער גאר אויסגעקליבן דעם וועג פון דער דיכטונג. אויב נעסטיגט דארט נישט דער אבסאלוטער אמת אין דער דיכטונג, הויערט דארט אין דער אָ דאָזיקער דיכטונג די אַבסאָלוטע שיינקייט. און חיים גראַדע, דאָס נידעריקע, ברייט פּלייציקע בחורל מיטן רונדן געזיכט און פאַרגלעזערטן בליק האָט נישט בלויז געזוכט אמונה, נייערט אויך שיינקייט. מען קען עס געפינען אין זיינע פערזן. מבינים זאָגן אַפילו, אַז ער איז געווען באַווירקט פון אַ ווילנער פאָרגענגער. וועלכער האט געשאפן אויף א שכנות'דיגן לשון אויף פויליש, ער איז געווען באווירקט פון דעם עפיקער אדם מיצקעוויטש, ווייל איך און קיינער פון אונז ווילנער געדענקט נישט אין אונזער שטאט קיין אנפענגער, קיינער איז נישט געוואקסן נאר זיך אנטפלעקט ווי די פראסט בלומען אויף דעם פענסטער גלאז נאך א לאנגער ווינטער נאכט. ווייל ווילנע איז קיינמאל ניט געגאנגען אויף שמאלע וועגן, כאטש אירע געסלעך, די אידישע געסלעך וואו מיר האבן זיך אויסגעהאדעוועט, זיינען געווען ווייט פון זיין ברייט. ערגעץ האט דער ווילנער גייסט באפוילן, ווילסטו שוין זיין שעפעריש, איז זאל דערפון קלינגען די גאנצע וועלט. אט דעם באפעל האבן טריי אויסגעפירט

עס האט אנדערש נישט געקאנט זיין אז פלוצים זאל פון מויל צו מויל אוועקגיין דער גרוס פון א ליטערארישער גרופע יונג ווילנע, וואו חיים גראדע איז געווען פון די ראשונים, צוזאמען מיט לייזער וואלף, חונקע וואגלער, שמערקע קאטשערגינסקי, און אחרון אחרון חביב אונזער אברהם סוצקעווער. אט די גרופע פון יונגע צעשויבערטע בחורים און עטליכע מיידלעך.

אין מיינע רייד. האט איר פארגעסן יענע יארן, יענע שווערע טעג ווען דער אידישער יוגנטליכער האט געדארפט קעמפן ממש פאר א שטיקל פלאץ אין לעבן? ווי מיר זענען געווען געדריקט. מען האט אונז נישט דערלאזט נישט צו קיין ארבעט, נישט צו קיין לימודים, אידישע סטודענטן זענען געווארן גערודפט און געפלאגט, א אידישער ארבעטער האט נישט געהאט קיין צוטריט צו א מלוכה'שער אונטערנעמונג, אונזער יוגנט האט דאמאלס נישט געוואוסט פון ברעכן שלעסער, אונזער יוגנט האט דאן געוואוסט פון ברעכן די צוימען אין וועלכע א פיינדליכע מאכט האט אונז געוואלט איינשליסן. און דאס אויפשטיין פון דער יונג-ווילנערישער גרופע איז געווען די דערהויבנסטע דעמאנסטראציע קעגן אט דער מאכט וועלכע האט אונז די יוגנט געוואלט זען מיט פארזונקענע קעפ אין דעם ייאוש. דוכט זיך וואס א ליטערארישע גרופע אן געווער, אן דינאמיט, אבער א באשיימפערליכער באווייז אז ס'איז נישט פאראן קיין כח אין דער וועלט צו צעברעכן דעם אידישן שעפערישן גייסט אפילו אין די שווערסטע באדינגונגען, און חיים גראדע איז צווישן זיי. חיים דער מוסר'ניק וועלכער האט געבראכט דעם גמרא ניגון אין דער אידישער פאעטיק. איך זע אים חיים גראדע ווי ער שטייט פארנאוונט נעבן זיין מאמען אויף יאטקעווער גאס און וויל איר העלפן אריינטראגן די פאר קאשיקעס ניט פארקויפטע עפעלעך צוריק אין זייער דירה. און זייער דירה איז געשטאנען הינטער דער קוזניע אויפן הויף. און די מאמע זיינע ווערט זיך. אלע שכנים ארום ווייסן וואס זי האט אים פארצוזאגן, וואס זי האט אים צו מוסר'ן. חיים, חיים, עס פאסט ניט. ווייל זי האט גע'חלומ'ט די מאמע. אז חיים וועט זיצן אויף כסא רבנות, און ער האט גאר אוועקגעוואנדערט אין דעם כישוף וואלד פון דעם פערז. די אידישע ליטעראטור, אין דעם פאל די אידישע דיכטונג, שטייט אויף איין הויך מיט דער פאעטיק אין אנדערע לשונות, און דעריבער דארפן מיר זיך ניט שרעקן פאר פארגלייכונגען.

שפילט זיך נישט אין קיינע געאמעטרישע פיגורן. בכלל גייט יעדער אידישער שעפער זיין אייגענעם וועג. חיים גראדע איז געווען, אויף וויפיל מיר ווייסן, פון די אליינגייער אין אונזער ליטעראטור. זיין פערז און זיין פראזע האט מען געקענט דערקענען פון דער ווייט. ער זיין לומדות האט צוגעשפילט און אנגעגעבן א באזונדערן טאן כמעט אלץ וואס איז ארויס פון אונטער זיין געבענטשטער פעדער. אפילו זיין טרויער און בענקשאפט נאך דער חרוב געווארענער היימשטאט ווילנע האט אים פארהילט אין דעם שאטן וועלכער איז געלעגן איבער די בערג ציגל און גרוז פון אמאליגן שולהויף, דעם זעלבן שולהויף וואו מיר קינדער האבן געטריבן פאר זיך אן אלטע ראד פון א צעבראכענער ניימאשין, אונזער איינציגן ארעמע שפילצייג. און חיים גראדע איז דארט געקומען נישט זיך איבערצובויגן איבער א ספר, נאר אויסצוגלייכן דעם רוקן ביים האלטן א אידישן בוך הארט פאר זיך אויפ'ן הילצערנעם טיש, פון דער סטראשון ביבליאטעק. חיים גראדע איז אריין אין אונזער ליטעראטור אנגעלאדן מיט תורה און אידישן וויסן, און מען פילט עס אין יעדער זיין שורה. זעלטן ווער האט אויף אזא טאלאנטפולן אופן אויסגענוצט די חכמה פון אונזער אייביגן קוואל.

און אט האבן זיך אויפגעזאמלט בחורים און מיידלעך אין דער דירה פון זייערן א חבר, ער האט געהייסן שלמה'קע בעליס, ווילנער געדענקען אים, און דארט, ביי א כיבוד פון בולבעס אין פעלצן און איין הערינג, איז פראקלאמירט געווארן דער ליטערארישער בונד וואס האט איבערגעלאזט שפורן אין אונזער ליטעראטור ביז היינטיגן טאג. און חיים גראדע. צוזאמען מיט די פאר פארפרוירענע עפעלעך וואס ער האט גענומען ביי זיין מאמען ביי א קיבוץ אדער פארזאמלונג, האט ער געבראכט מיט זיך דאס דערהויבענע, דאס דערהויבענע עפישע ווארט וואס האט געצויגן זיין יניקה פון אונזערע נביאים. איך געדענק דעם אוונט ווען מען האט אראנזשירט פאר חיים'ען אין מיין טאטנ'ס טעאטער אויף נאוועגאראד, אן אוונט, א ליטערארישן אוונט, דער אָוונט איז געווען געווידמעט זיין ערשט אַרויסגעגעבענער לידער-זאַמלונג אונטערן אויסטערלישן נאָמען יאָ. מיין טאַטע האָט געגלעט די באָרד און זיך שטאַרק געחידושט אויף אַזאַ נאָמען פאַר אַ דיכטערישער אויסגאַבע. איז ער צוגעגאַנגען צו דעם פּאָעט און אים געפרעגט, וואָס דאַרף עס זאָגן? חיים האָט אַ בלינצל געטאָן אויף מיין טאַטן דורך זיינע ברילן-גלעזער און אויסגערופן, איך זאג יא אויף אונזער קיום! ליבע פריינט, נאכאמאל, דאס איז געווען אין יאר נײַנצן זעקס און דרײַסיק אין פוילן ווען אט דער אוונט איז פארגעקומען. מ'האט געמוזט דאן זיך איינשפארן מיט ביידע הענט אינעם זעגלבוים פון דער אידישער שיף וואס בייזע כוואליעס האבן איר געזוכט צו צעברעכן. שוין ערב דעם חורבן זענען מיר געווען געדריקט פון אלע זייטן, און דער יונגער חיים גראדע האט אויסגערופן, יא! יא! מיר לעבן! מיר זאלן נישט פארצווייפלען! מיר זאגן יא אויף אונזער קיום!

אויך די ביימער אין זאקרעטער וואלד האבן נישט גערעדט צו אים נאך דעם חורבן. דאס איינציגע וואס חיים גראדע האט באדויערט און טיף געטרויערט איבער דעם איז געווען דער באוואוסטזיין אז זיין טהרה ברעט וועט מען נישט אריינטראגן אינעם ווילנער שולהויף. ער האט דעם באדויער פאראייביגט אין א דיכטערישער שורה וואס וועט ניט פארגעסן ווערן. חיים גראדעס לעבנסגאנג איז ענג פארבונדן מיט זיין שעפערישקייט. ס'איז שווער צו אורטיילן איז עס גוט אדער נישט גוט, אבער ווי עס זאל נישט זיין האט אים נאך די חורבן יארן פארפאלגט א טראגישער פרט אין זיין לעבן פון וועלכן ער האט נישט געקאנט און נישט געוואלט זיך באפרייען. ער האט דעם פרט מיטגענומען פון מאל צו מאל אין זיין שעפערישן וועג. אין זיין בוך מיין מאמע'ס שבתים האט חיים גראדע פאלגנדיגן זאץ, ער שרייבט דארט.

אזוי ווי בכוונה האט גראדע נישט געשריבן כ'האב זיך געזעגנט מיט איר, נאר כ'האב זי איבערגעלאזט. אזוי ווי ער וואלט זיך אליין געוואלט שמייסן און פייניגן מיט פייערדיגע ריטער. א גאנץ לעבן האט ער זיך נישט געקאנט באפרייען פון אט דער רגע

אט דער זאג האט גראדע נישט געלאזט רוען ביז דער לעצטער רגע פון זיין לעבן. ער האט נישט געקאנט און נישט געוואלט זיך טרייסטן אז ער איז נישט געווען איינער וועלכער איז געשטאנען פאר אט דער דילעמע, בלייב מיט אלעמען אדער פאלגן דעם געבאט פון די נאנטסטע וואס האבן געזאגט גיי, בלייב נישט מיט אונז. אפשר וועט גאט געבן און מיר וועלן זיך צוריק זען. אונזער דור האט גאט נישט באשאנקען מיט זיין גנאד, און מיר האבן זיך צוריק נישט געזען, א זון זיין טאטע מאמע, און א מאן זיין ווייב און קינד. ער, ער, חיים גראדע, האט צוריסן דעם געמיט זיינעם פאר אונז אלע. ער האט געטראגן פאר אונז אלע דעם צווייפל און מיט אים געפלאסטערט זיינע שאפונגען. ער, חיים גראדע, האט געשאפן כדי אונזער בענקשאפט נאך דאס פארלוירענע זאל נישט ווערן פארבלאסט און מטושטש. א גאנצער דור! א גאנצער דור! נישט בלויז דער ווילנער ווייטיגט אויף יעדן בלאט פון חיים גראדע'ס פראזע. דער גורל האט אים נישט געשוינט. צוזאמען מיט דעם לויב און אנערקענונג וואס ער האט זיך געוואונען אין דער אידישער און אויך אין דער ניט-אידישער וועלט, איז אים נאכגעגאנגען דער שווארצער טרויער נאך דער פארלוירענער וועלט, נאך זיין ווילנע, נאך זיינע נאענטסטע. חיים גראדע האט זיך געוואלט ראטעווען אויף די הייכן פון אנערקענונג, אפשר דארט וועט ער געפינען א זאלב פאר זיינע וואונדן, פאר אונזער אלעמענס וואונדן, פאר די וואונדן וואס האט גורם געווען די פארטיליגטע היים, דער ווילנער ברודער קבר אויף פאנאר. האט ער דען ניט געוואוסט ווי מיר שעצן אים? האָט ער דען ניט געוואוסט ווי מיר אַכפּערן אים, דעם ווילנער עילוי פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור, חיים גראַדע? און אפשר האָט ער געוואָלט די גלאָריע פֿון ווילנע, ירושלים דליטא, זאָל שאַלן איבער גאָרער וועלט, דער גרוס פֿון יונג ווילנע זאָל אַרומגאַרטלען דעם ערדקיילעך? חיים גראדע האט געטרוימט און באדויערט וואס מען וועט נישט ברענגען זיין טהרה ברעט אויפן ווילנער שולהויף. אין דער לעצטער רגע פון זיין לעבן האט ער נאך אלץ געבענקט נאך דער היימשטאט, אין א ווירוואר פון משונה'דיגער עקסצענטריק איז גראדע אוועק פון אונז אין דער אייביגקייט. ביי זיין ארון איז געבליבן אזויפיל נישט דערזאגטעס, אזויפיל פארוואסן. נישט מיר, חיים גראדעס ווילנער דור, וועלכער האט אמאל מונטער און מיט געזאנג געשפאנט צו דער טראקער אזערע, נישט מיר האבן אים באגלייט אין זיין לעצטן וועג, בלייבט אונז איבער זיך מתייחד צו זיין מיט אונזער בן עיר,

כ'האב שוין דערמאנט ווי א גרויס פארשנייט לאנד האט געמאניעט אונזער יוגנט מיט דערהויבענע לאזונגען וועגן גלייכהייט און גערעכטיגקייט. אויך סוצקעווערן האט מען שטארק צוגערעדט צו לויפן מיט חברים אויף מזרח. אבער דער האר פון דער אידישער דיכטונג איז געשטאנען אויף זיין זייט און אים אפגעהיט פאר אונזער נאציאנאלער ליטעראטור.

אָט די בענקשאַפֿט נאָך דער לאַנדשאַפֿט פֿון זײַנע קינדער-יאָרן האָט נישט געקאָנט גובֿר זײַן די צוגעבונדנקייט צו זײַן היימשטאָט ווילנע. און אויב האָט ער שוין געהאַט אויסגעקליבן זײַן וועג אין לעבן, זײַן אַ דיכטער, האָט עס געקענט פֿאַר אים זײַן בלויז אין דער שטאָט. וואו די שיינקייט איז געווען אויסגעלייגט אויף יעדן ווינקלשטיין. מיינע פריינד, מיינע ווילנער ברידער, אפשר געדענקט איר נאך אזוי ווי איך אז אפילו די נאכטיגאלן אין ווילנע זינגען דאך ביז היינט שענער ווי אין אן אנדער שטאט פון דער גרויסער וועלט. ווייל די סאמע גינסטיגע צייט פאר זיי איז דער פריהארבסט אין ווילנע, וואו בערג און טאלן און וועלדער און פאלאנעס קומען אריין ביז אין סאמע שטאט, זענען די טעג פארביגער ווי ערגעץ אנדערשוואו. פון שלאסבארג שיטן זיך גאלדיגע בלעטער, אין שטאטגארטן אין טעלאטניק ליגן צעווארפן ברוינע גלאנציגע קאשטאנעס די אויגן פון יונגע פערד. און די פארשטאט קאראלינקע לאדט אריין מיט אירע גרינע פעלדער און וועלדער מיט אירע טייכלעך און סאזלקעס. און סוצקעווער האט געוואוינט אויף שניפעשיק אין צוויי קליינע צימערלעך. נישט אונטער א קוזנע, אבער קליינע קליינינקע צימערלעך צוזאמען מיט זיין מאמע. די וואוינונג איז געווען אין אן אלטער הילצערנער הויז.

לויט זיין אפשטאם האט גאר סוצקעווער געדארפט אויסוואקסן א רב אזוי ווי זיין חבר חיים גראדע און נישט זיין קיין דיכטער. זיין זיידע איז געווען נישט מער און נישט ווייניגער אבער דער מיכאלישקער רב דער גאון וואס ער איז געווען א שם א שם דבר ביי אידן. ס'איז דא נישט דער פלאץ אויסצורעכענען די נעמען פון די רבנים דינאסטיע. מיט וועלכן דער דיכטער אברהם סוצקעווער קאָן שטאָלצירן נישט ווייניגער ווי מיט זיין אוצר לידער און פּאָעמעס, וואָס ער האָט אָנגעשריבן במשך פון יאָרן. אָבער ווער עס קאָן אים בעסער, אַזוי ווי איך, למשל, פיל אָפּ אין אָט דער שייכות צו דער יידישער רבנים-אַריסטאָקראַטיע, אַ גרויס וווּנדער! און נאָך מער, און נאָך מער, וווּנדער איבער וווּנדער!

אט דער חלום האט געהערט נישט בלויז אים, נאר דער גאנצער ליטערארישער גרופע יונג ווילנע. אבער פאר אים, פאר סוצקעווערן, ווי פאר זיי אלע, איז די ארעמע היים נישט געווען קיין מכשול צו זען די עשירות פון דער וועלט. נישט די געלט עשירות, נאר דאס רייכטום וואס ליגט אינעם קנאספ פון א בלום, אינעם בלי פֿון אַ קאַרשנבױם. די טריבע הונגער-יאָרן פֿון דער קינדהײט האָט זײ נישט געבױגן די קעפּ צו דער ערד. אַבֿרהם סוצקעװער איז געגאַנגען איבער װילנער גאַסן מיט דעם שטאָלץ אױף די אַקסלען, װי אַ בײראָן אין לאָנדאָן אָדער אַ פּושקין אין פּעטערבורג. דאָס האָט אים די מסירה צום ייִדישן פּאָעטישן װאָרט געגעבן די װירדע, וועלכע ער טראגט אין זיך ביז צום היינטיגן טאג. ער איז אויך נישט געווען קיין אנפאנגער. זיין ערשט ליד האט ער פארעפנטליכט אין א ווארשעווער וואכנשריפט אין יאר נײַנצן דרײַ און דרײַסיק, און גלייך אנגערעגט יעדן צו פרעגן, ווער איז עס דער ווילנער בחור וואס שרייבט אזוי ניי, אזוי אנדערש ווי דער אנגענומענער סטאנדארט פון בויען א זאץ?

זענען געווען פון די ראשונים. און דא מיינע ליבע פריינט א פרט אפשר נישט באוואוסט פאר אלעמען, אז סוצקעווער, אונזער נאציאנאלער דיכטער, האט זיך געוואלט אנשליסן אן דער גרופע און חברים האבן זיך קעגן געשטעלט. זיין דיכטונג איז געווען פאר זיי צו ניי, נישט פארשטענדליך. אליין באגאבטע פאעטן, יעדער אויף זיין אופן, איז זיי סוצקעווערס ווערס געווען פרעמד, נישט דערגאנגען צו זייער געמיט, נישט געקוקט אויף דעם זעלבן אויפשטאם, דעם ארעמען אויפשטאם פון הייזער וואס איז אנגעגאנגען א שווערע מלחמה מיט דעם טאג טעגליכן קיום, איז סוצקעווער געווען פאר זיי זייער און זייער יוצא דופנ'דיג. ווי חיים גראדע אליין האט געשריבן אמאל וועגן אים, ער האט געשריבן גראדע אז בדרך כלל פארמירן די עקאנאמישע באדינגונגען די פסיכיק פון דעם מענטש. אבער אינטערעסאנט אז אויף סוצקעווערן איז דער כלל נישט חל געווען. ער האט פארמאגט אינגאנצן אן אנדער געמיט ווי זיינע חברים. דער יונג ווילנער פאעט, למשל, לייזער וואלף, וואס זיין אמת'ער פאמיליע נאמען איז געווען מעקלער, האט זייער געפאסט אט דער פסעוודאנים, ווייל אט די וואלפישע איינזאמקייט איז געלעגן אויף זיין אויסזען און איז אויך אריינגעוואקסן אין זיינע לידער. דער דיכטער אלחנן וואגלער וואס זיין אמת'ער פאמיליע נאמען איז געווען ראזשאנסקי, האט זיך נישט אומזיסט א נאמען געגעבן וואגלער. ער איז טאקע געווען א פארוואגלטע נשמה, א יתום, און די פאריתומטקייט זיינע וויינט ארויס פון אלע פאעמעס. אבער סוצקעווער, ער איז גאר געווען פארליבט אין דער זון, אין ליכט, אין קאלירן, אין קלאנגען.

צום אור-קוואל פון באשאף, ווען פארב און קלאנג און מחשבה זענען נאך געווען איינס, איינס איידער זיי האבן זיך אפגעטיילט און זענען געווארן באזונדערע ערשיינונגען. דערפאר אפשר האבן זיינע שפעטערדיגע גוטע חברים פון דער יונג ווילנא גרופע אים נישט פארשטאנען. ער, אברהם סוצקעווער, האט אין זיינע שורות.

זיך איינשליסן אינעם שעפערישן קאלעקטיוו, און ער האט עס מיר, זיין לאנג-יאריקן חבר, דערמאנט ווען מיר זענען ביידע געפארן אהיים פון דער פייערונג צוצוטיילן אים, סוצקעווערן, די ערן-בירגערשאפט פון דער שטאט תל אביב. דער כבוד האט אים געהאט צערודערט, און ער האט זיך אויפגערופן צו מיר, הלוואי וואלטן זיי אלע געלעבט! הלוואי וואלטן זיי געווען דא מיט מיר, אָך וואס פאר א פרייד וואלט עס געווען, און מיט א שמייכל האט ער צוגעגעבן, איך וואלט זיי אפילו דערמאנט וואס זיי האבן מיר נישט געוואלט ארייננעמען אין יונג ווילנע. אויסער וואלד און פעלד, דערציילט ווייטער חיים גראדע, וועגן סוצקעווערן, איז ער געלאפן צו זיין בת מלכה, צו אונזער אידיש לשון. ער האָט זיך אַ סך אָפּגעגעבן מיט דער שלײַפֿונג פֿון אונדזער לשון, מיט אַלט-ייִדיש און נײַע וואָרט-חידושים, אויסגעזוכט די פּערל פֿון ייִדיש, וועלכע קאָנען דינען ווי אַ צירונג פֿאַר וועלט-ליטעראַטור. און דווקא אים, מײַנע פֿרײַנד, דווקא אים, דעם האָפֿערדיקסטן, האט דער גורל געשטעלט פאר דעם נסיון צו לעבן אין ווילנער געטא. די השגחה עליונה האט אים געשטעלט פאר שווערע נסיונות, פאר א געפאר ער זאל צעבראכן ווערן, פאר אפנייגן פון מענטשן און פארלירן די פעאיגקייט צו מיטלייד, צו פארשטענדעניש, און צו וועט ער בכלל באנעמען די גרויס פון אונזער טראגעדיע פון דער היסטארישער צייט אינעם אידישן גורל.

זאל ער זען ווי אלץ אין וואס ער האט געגלויבט און געווען פארליבט ווערט צעטראטן פון רוצח'רישע שטיוול. אברהם סוצקעווער האט אויסגעהאלטן דעם נסיון און דיכטעריש ארויס בשלימות. ס'איז מיט אים געשען א גרויסער נס, ער האט זיך געראטעוועט און אויך זיין דיכטערישער קוואל איז נישט פארשאטן געווארן. און ווידער מיינע פריינד צו ווילנע, צו ירושלים דליטא און סוצקעווער אין איר. אט גייט איבער די גאסן פון אונזער היימשטאט א יונג בחור'ל מיט א געדיכטער טונקל בלאנדער טשופרינע און א פאר העלע בלויע אויגן, א דינער, א שלאנקער, מיט א שמייכל אויף די ליפן.

געלייגט א חותם אויף סוצקעווער'ס שעפערישקייט, אזוי ווי אויף גראדע'ס פאעטיק, און ס'איז נישט קיין וואונדער. אזויפיל חדוה, אזויפיל נאטור-דערהויבנקייט ווי דאס וואס ס'פארמאגט די ווילנער געגנט איז נישט בנמצא אנדערשוואו. און באקענט האט ער זיך מיט אט דער עשירות ביי זיינע וואנדערונגען איבער אלע שליאכן ארום ווילנע, וועלכע האבן געפירט צו דער טראקער אזערע, צו די נאראדשער וואסערן, צו דער רודניצקער פושטשע, און וואו ניט. זיין חבר מיקי, דעם ווילנער אדוואקאט טשערניכאוו'ס א זון, האט אים אריינגעצויגן אין א יוגנט ארגאניזאציע אונטערן נאמען די בין. אט דער נאמען אליין האט מחייב געווען צו שפאנען איבער וועגן און שטעגן,

ווילנע ירושלים דליטא, ער איז געווען אין געטא און געזען מיט זיינע אייגענע אויגן דעם אומקום, אבער ער האט זיך נישט איינגעבראכן, נאר געזוכט ווי זיך צו טרעפן מיט דעם שונא, ווי צו ענטפערן מיט געווער אין האנט אויף די רציחות. ער האט דעם וועג צום פארטיזאנער אטראד אין וואלד געפונען. הגם דאס איז נישט געווען דער באקאנטער וועג באגלייט מיט יוגנטליכע הייטערע לידער, נאר א וועג פול מיט מכשולים און בלוט שפורן, פול מיט סכנות און שטרויכלונגען. און אט איז סוצקעווער אין מדינת ישראל, און אים ווערט צוגעטיילט די העכסטע אויסצייכענונג פאר דערגרייכונגען אין דער אידישער ליטעראטור.

זיין טרייע לעבנס באגלייטערין אין נויט און אין פייער, און שמערקע קאטשערגינסקי, דער מחבר פון געטא ליד שטילער שטילער לאמיר שווייגן. אבער איצט מיינע פריינד האבן זיי ניט געשוויגן, זיי האבן שטיל געשטרייט ווער וועם עס זאל פריער דערשיסן ווען די דייטשן וועלן זיי אנטדעקן, און ווער זאל בלייבן ביי דער לעצטער קויל

ער האָט דאַן אין װאַלד ניט געװאָלט ראַטעװען זײַן פּאָעטיש װאָרט פֿאַר דער אײביקײט, װאָס דאָס איז בבחינת הבל הבלים. סוצקעװער, דער טרעגער פֿון דעם ייִדישן גורל, האָט געװאָלט ראַטעװען פֿאַר דער װעלט דאָס געשרײ פֿון דעם ייִדישן קינד, װאָס איז געשטאַנען בײַם ראַנד פֿון טױטנגרוב אױף פּאַנאַר. ער האָט געװאָלט ראַטעװען דעם סאַמע ייִדישן אױסגעשרײ מאַמע! די שונאים האבן זיך געהאט פארנומען אויף אונזער תקומה, און צוזאמען מיט דעם אויף אונזער לשון. די פירקאנטיגע אותיות זענען פונקענווייז געפלויגן צום פארצארנטן הימל דורך די קוימעס פון אוישוויץ און טרעבלינקע, און אברהם סוצקעווער האט מיט די בלויזע הענט אויפגעזאמלט דאס הייסע אש און עס געבראכט קיין מדינת ישראל. ער האט מיט זיין דיכטערישן חוש פארשטאנען פון די איינציגע אז דער אידיש אש געהערט צום ישראל'דיגן באדן. א דאנק אים, א דאנק אים איז אפשר מדינת ישראל פארוואנדלט געווארן אין דעם צענטער פאר אידיש און אידישער קולטור. די צייטשריפט די גאלדענע קייט וועלכע ער האט געשאפן,

וועט איבערלאזן אזעלכע טיפע שפורן ווי די ווילנער גרופע יונג ווילנע. אבער מיר, ווי יוסל בירשטיין און צבי אייזנמאן און רבקה באסמאן און משה גורין, שלמה ווארזעגער און מיין ווייניגקייט, מיר זענען פארבונדן אין אט דעם חבר'ישן בונד ביז היינטיגן טאג. און פארגעסן נישט אונזערע חברים וועלכע זענען אוועק אין דער אייביגקייט, ווי משה יונגמאן, מענדל מאן, און נאך און נאך. אויב פאלט אויף אונז בלויז דער שאטן פון דער רומפולער ליטערארישער גרופע יונג ווילנע, זענען מיר אויך דאנקבאר דעם גורל דערפאר, און מיר פארהיטן דעם ווארימסטן יישר כח פאר דעם איניציאטאר פון אט דעם פארטראכט, אברהם סוצקעווערן. יארן האט אין דער מלכות קרוין פון דער מדינה געפעלט א פערל, דאס פערל פון אידיש. אט דער חלל האט געריסן דאס הארץ און דעם געמיט. מיט צואייגענען סוצקעווערן דעם פרס ישראל איז אט דער בלויז אביסעלע פארפולט געווארן. אידיש איז איינגעגלידערט געווארן אין די מדינה ווערטן.

זענען געווען געהובלט פון שורות, מען זאל דארפן אויפשטייגן צום געמיט פון ווילנער אברהם סוצקעווער, ביז דעם תל אביב'ער אברהם סוצקעווער וואלט קיין אטעם נישט געקלעקט, כאטש די שטאט תל אביב האט אים צוגעאייגנט עהרן-בירגערשאפט און געגעבן דעם כבוד וואס געהערט די גרעסטע פערזענליכקייט אין אונזער דור מיט אלבערט איינשטיין בראש, פארגעסט ער נישט אויף איין רגע. זיין ווילנע, זיין ירושלים דליטא. איך האב במשך פון יארן א זכות צו זיין נאנט צו אים, נישט בלויז דורך זיין דיכטונג, נאר אויך דורך א פארבינדונג וואס זיין קנופ איז געווייקט אינעם קרישטאלענעם זאפט פון חבר'ישקייט. און די חבר'שאפט טראגט אין זיך אזא עשירות וואס איז נישט אפצושאצן.

און ביים לעצטן ברעקל שיין בלינצלט די זון פון ווילנע אין מיין חבר'ס בליק, ווייל סוצקעווער איז פון די איינציגע וואס האט אריבערגעטראגן צו אונז אין מדינת ישראל דעם גייסט פון דער היימשטאט. דא ניט לאנג, אין א שווערן חמסין טאג, זיינען מיר ביידע געזעסן אין א תל אביב'ער קאפע און גערעדט נישט מער און נישט ווייניגער

אויף די פעלזן פון עין גדי, אין דעם באשטייט זיין כח. אט זיצט ער מיט אונז און דערפרייט אונזערע הערצער מיט א ישראל'דיג ווארט, וואס דוכט זיך אז מיר האבן אים געהערט נעבן דער גרינער בריק אין ווילנע, צו אויפן שולהויף. און נישט בלויז דערפרייט ער אונז, איך האב אמאל דערציילט דעם פארשטארבענעם פיאניסט ארטור רובינשטיין, אז א אידישער דיכטער, ער הייסט אברהם סוצקעווער, האט אנגעשריבען א ליד אז ווען ער, רובינשטיין, זאל זיך צורירען מיט זיינע פינגער צו א שטיין, וועלן פון שטיין ארויסהילכען קלאנגען. דער גרויסער קינסטלער איז געווען גערירט ביז טרערן און געלאפען צו פריינד זיך טיילן מיט דער פריידיגער ידיעה וואס עס האט אים געגעבן א אידישער דיכטער פון ווילנע. און אזוי מיינע פריינד, אזוי האט א ווילנער אינגל, א שניפעשיקער, וואס איז אדורך דעם גאנצן אידישן וועג פון געטא, פון וואלד, פון אומקום, א קינד פון דער ווילנער ארעמקייט, וואו עס האט געפעלט דעם טאטנס האנט, דעם טאטנס באריר, ווייל ער איז געשטארבן אין ווייטן סיביר, האט דער בחורל אן א גראשן, נאר קעשענעס פול

און שמידט דאָס גאָלד פֿון ייִדישן פֿערז. ער זיצט אין דער ייִדישער שטאָט תּל-אָבֿיבֿ און לײגט רינג צו רינג אין דער גאָלדענער קײט פֿון זײַן שעפֿערישקײט. פֿון װילנע, ירושלים דליטא, ביז ירושלים די הױפּטשטאָט פֿון דער מדינה, איז פֿאָלג מיר אַ גאַנג. סוצקעװער האָט דעם גאַנג געפֿאָלגט און אנגעקומען ביז אהער, טראגנדיג אויף זיינע אקסלען נישט בלויז זיין טאלאנט, נאר אויך זיין אפשטאם, אט דער צוזאמענבונד פון ביידע ירושלים'ס האבן געפונען אין אט דעם פאעט דעם ריכטיגן תיקון, ער האט זיך פארבונדן מיט מדינת ישראל און געבליבן א ווילנער דורך און דורך. לאמיר אים פון דער ווייט באגריסן פאר אט דעם וואונדערבארן זיווג. און לאמיר אויך נישט פארגעסן דעם ליכטיגן אנדענק פון אונזער נביא פאעט חיים גראדע. איך וויל מיט אייער דערלויבעניש פארענדיגן מיט אפאר שורות וועגן זיי וואס עס האט אנגעשריבן מיין חבר'טע די דיכטערין רבקה באסמאן. צוויי לייבן געשטאלטן מיט אידישער שכינה.

אין פארלויף פון די לעצטע אנדערהאלבן יאר האט דער אידיש-העברעאישער קולטור קאמיטעט, וואס איז איינער פון די סאמע וויכטיגסטע קאמיטעטן אין דער ביבליאטעק, געארבעט מיט זייער באגרעניצטע כוחות און געארבעט מיט גרויסער אנשטרענגונג. ניט געקוקט אויף אלע שוועריגקייטן וואס דער קאמיטעט האט געהאט אין דער ארבעט,